לזכות הילד אליהו ברוך הכהן בן רוזה חנה שיחיה ליום ההולדת שלו ה' סיוון. ב' חלקים משיחת ב' סיוון תשל"ט.
וואס בפרט איז שוין אמאל גערעדט בארוכה וואס דער אלטער רבי אין זיינע דינים, הלכות, ברענגט אראפ בענייננו אייכעט די פרטים וואס יעדער טאג האט זיך אויפגעטון, וואס דערפון איז אייכעץ פארשטאנדיג אז בכל שנה ושנה האט מען דאך אין שלחן ערוך אויף די דינים וואס זיי זיינען פארבונדן מיט דעם יאר און מיט דעם חודש און מיט דער וואך און מיט די מיט דעם טאג אין דער וואך על דרך אדער אין חודש על דרך זה אייכעץ בענייננו. אז מען ווייס אז בראש חודש און דערנאך איז מיד האט זיך משה רבינו אנגעהויבן עוסק זיין אין די מיט אידן בנוגע צו קבלת התורה, וואס דאס גיט גלייך א הוראה אז ביי יעדער אידן איז דאך דא א ניצוץ פון משה רבינו און נאך מער פון א ניצוץ. איז אָטאָ דער משה, וואָס בכל אחד ואחד קאָן דאָך זיין פאַרנומען מיט כמה וכמה ענינים זיינע, איז בשעת ס'קומט אָטאָ דער טאָג נאָך ויחן ישראל נגד ההר בראש חודש, און ס'קומט אָט גלייך נאָך דערויף, איז ער זיך מתעסק, כי דער איד זעט, אַז זיין משה איז זיך מיט אים מתעסק בנוגע צו קבלת התורה. און דערנאך ווערט גלייך ביז אין תכלית העילוי בזה, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגומר, אז ער ווערט אין אן אופן וואס ער איז א מלך, וואס די גאנצע וועלט איז ביי אים קיין תפיסת מקום ניט, ווארום אמר מלכא עקר טורא. און ווי שטייט דאך אין דערויף דער רמז אט דער וואס נדמה להם להר איז דארף ער גארניט אנקומען צו אריכות העבודה און דינגען זיך מיט אים ס'איז גענוג אן אמירה בעלמא איז עקר טורא און דער דיוק בזה איז אז ניט נאר ער איז אים מבטל נאר ס'ווערט קומט צו א גרעסערען ענין בזה ער שטעלט אים איבער פון איין ארט אין א צווייטן ארט וואס דאס איז דער אפטייטש פון עקר, ער נעמט אים ארויס פון זיין ארט וואו ער איז געווען מתחילת בריאתו, און איז אים עוקר, און ער בלייבט א ענין של טורא, וואס דאס איז די שלימות אין עבודה, בכל לבבך בשני יצריך, אז דאס איז בראתי יצר הרע, אין אן אופן אשר הרעותי כביכול, ווי די גמרא זאגט אין סוכה. און ער איז עקר טורא ווארום ער שטייט אין אן אופן פון מלכא, און דעמאלט האט ער א לייכטע עבודה אין דערויף, ווארום ביי זיי איז דאס ניט במציאותם, איז דאס ניט קיין הר נאר דאס איז גאר כחוט השערה, איז גענוג אויף דערויף א אמר, אבער דאס האט אין זיך אויכעט דעם תוקף פון דעם מובטל. בדוגמא ווי מען זאגט נרוצה אין די צייטן פון ספירת העומר לשון רבים אז די נפש הבהמית האט אין זיך דעם תוקף וואס זי גיט אריין אויכעט אין דעם נפש אלוקית נרוצה לשון רבים דורך די השתתפות פון בכל לבבך בשני יצריך וואס דאס פון די ממלכת קומט ער אויכעט צו כהנים. וואס א כהן האט זיך קיין שייכות ניט צו עניינים פון עולם הזה, ווי דער רמב"ם פסק'נט אפ אז ניט נאר כהן א גאנץ שבט לוי, און ניט נאר שבט לוי נאר כל אשר נדבה רוחו וליבו מיט אלע פרטים וואס ער רעכנט אויס, איז הוי' הוא חלקך ונחלתך, ביז ווי ער טייטשט אפ אין בעל הטורים אין תרגום. אז דא מיינט מען כהנים, אז יעדער איד שטייט אין א דרגה פון כהן גדול, וואס א כהן גדול על פי דין טאר גארניט ארויסגיין פון ירושלים. וואס דאס זיין אין ירושלים בפשטות האט זיך געבראכט צו שלימות היראה, כמבואר אין תוס' און פירוש המשניות און פארשטאנדיק אויכעט בפשטות אז רואה, כהנים בעבודתם ולוויים בדוכנם וישראל במעמדם ווערט בא אים אויכעט יראת השם ביז אין שלימות היראה וואס דאס קומט גלייך על ידי פעולת משה ווערט בא אים דער ענין פון ממלכת און ווערט בא אים דער ענין פון כהנים און ס'ווערט בא אים דער ענין פון וגומר אז דאס קומט אראפ ביז א גמר און א חותם און א סיום, וואס דעמאלט שטייט ער בדוגמא פון עבודה תמה, אין אחריה עבודות, וואס איז תכלית השלימות וואס ער קען אין דערויף האבן, וואס דערפאר דארף מען זיך באווארענען גלייך אין דעם יום שלאחרי זה, הגבל את ההאר, אז פן יפרוץ מיט די אלע פרטים שבדבר מצד דערויף וואס ער שטייט שוין. אין דער דרגה פון ממלכת און כהנים און כהן גדול און אין אן אופן פון וגומר, איז אף על פי כן דארף אויכעט זיין דער ענין פון הגבלה, ביז כידוע די זהירות פון רבותינו נשיאינו אויף ניט כאפן זיך פאר א זאך צו וועלכע מען האט קיין שייכות ניט, כידוע דער סיפור בזה אפילו אינעם מעמד ומצב פון ערב יום הכיפורים ערב יום הקדוש, ובעמוד אין מצבה פון נשיא הדור פון דעם רבי'ן נשמתו עדן, כידוע דער סיפור ווער איז איבערגעזאגט געווארן כמה פעמים פון נשיא דורינו פון רעבן דעם שווער. און דערנאך קומט די אנדערע פרטים ווי ער רעכנט עס אויס ביז ווי ער רעכנט עס אויס נאך דערויף ביז צום סיום צו קבלת התורה ביום השבת. וואס דערמיט איז ער מסיים דעם סימן און דעם ענין, און מיט די הלכות ווי מען זעט דאך אויכעט אפגעדרוקט ווי געזאגט פריער אין ספר השווה לכל נפש, וואס האט מען כמדובר כמה פעמים אז וויבאלד אז ראש חודש כולל אין זיך כל החודש, בפרט נאך אז נאך דערויף איז אויכעט צוגעקומען די עבודה וואס משה רבינו שבכל אחד ואחד האט זיך מתעסק געווען מיט אים, און די עבודה פון ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגומר וואס תהיו האט זיך אין זיך די ביידע אפטייטשן, מען בעט אז איר זאלט זיין בעתיד, און דאס אויכעט א לשון הבטחה ווי דער אלטער רבי טייטשט אפ איר וועט זיין ממלכת כהנים. ובפרט נאך לויט דעם ביאור ווי גערעדט כמה פעמים פון וואס דער ראגאטשאווער טייטשט אפ אז א זאך וואס שטייט אין תורה שבכתב איז דאס קיים אפילו אז אין תורה שבכתב שטייט דערנאך אז ס'איז געווארן א שינוי אין די זאך ביז ווי ער פסק'נט דערפון זיך אפ דעם דין אז דער וואס ער איז מתפיס אין שבועת משה צו יתרו. אף על פי וואס דערנאך דערציילט תורה אליין אז די שבועה איז בטל געווארן און בטל געווארן במעשה בפועל, איז פונדעסטוועגן איז דאך א פסוק בתורה איז ער מתפיס אין אן ענין וואס ער איז במציאות און די מציאות איז א מציאות פון תורה און א מציאות פון תורה ווי זי פועל'ט בעולם הזה הגשמי אין אן אופן נצחי בכל מקום ובכל זמן, אז ער איז מת מתפיס אין שבועת משה ליתרו, האט דאס א קיום און האט דעם גאנצן תוקף ביז דעם תוקף פון השבועה, וואס דאס איז דאך דער תוקף הכי גדול, נאך מערער פון תוקף פון סתם מצוה, וואס דערפאר איז דאך דא דער ענין פון נשבע לקיים את המצוה. און דאס איז אויכעט בנוגע לענינינו, און ניט פארגעסן ניט אפגיין פון די נקודה העיקרית פון להוסיף בכמות ובאיכות בתורה, און אויכעט בכמות ובאיכות אין דעם ענין הצדקה, בנוגע לעצמו, בנוגע צו די וואס הבל שאין בו חטא ביז מפי עוללים ויונקים, און דעמאלט האט מען די הבטחה אז דאס איז להשבית אויב ומתנקם. ביז ווערט דער צווייטער אפטייטש אין להשבית ליום השבת אז זיי ווערן נתהפך, בדוגמא ווי גערעדט פריער בכל לבבך בשני יצריך, בדוגמא ווי גערעדט פריער אחריך נערוצה לשון רבים, ביז ס'ווערט די הביאני המלך חדריו, מקשר זיין דאס גלייך מיט א ענין של פועל, אזוי ווי דא איז זיך דא כמה וכמה וואס זיי זיינען נאך פאר דעם גיל, פון בן פון בר מצוה, זאל יעדער פון זיי זאגן לחיים אויף א ענין גשמי לכאורה, און דאס זאלן זיי מהפך זיין דא על ידי א ברכה שלפני זה, און על ידי פון זייער, ווי זייער מחשבה איז אז דאס משמח זיין זיך און משמח זיין די אידן וואס ארום זיי אין א שמחה וואס איז פארבונדן מיט לימוד התורה וקיום המצוה, גלייך נאך דערויף און דערנאך במשך ביז י"ב סיוון והוא בכלל און דערנאך במשך כל השנה כולה אין א המשכה אין א פעולה נמשכת און דער גאנצער עולם וועט זיך מיט זיי מצטרף זיין צוזאמען מיט א ניגון של שמחה און זאל זיך אנהייבן די שמחה אין אן אופן פון ופרצת תיכף ומיד וועט עס פורץ זיין די לעצטע שיריים פון דעם גלות, אז בשעתא חדא וברגעא חדא וביומא חדא וועט נתהפך ווערן פון דעם חשך כפול ומכופל, אן אור רב ואור גדול אן אור גדול ביותר ובפועל ממש ביז אויכעט אין פשטות למטה מעשרה טפחים בכל מקום ובכל